וועגן די די איך מיין אויף דעם דרייט זיך אין א סערטען סענס דרייט זיך די אלע שיעורים מ'האט גערעדט אויף אסאך א טיפערע לעוועל אפשר אבער מ'וואונדערט זיך שוין א לאנגע צייט אויף די ענין המועדים ווער ס'גייט אין א חסידישע געגענט די היינטיגע חסידישע געגענט די פלעצער וואס מ'רעדט שוין יא אביסל חסידישע זאכן איז מועדים געווארן אזוי ווי די אדער די יסוד אדער א יסוד פון פון איך ווייס נישט אויב פון אידישקייט אבער פון עבודת השם פון די אלע די אלע אידן וואס זענען עוסק אין עפעס וואס מען קען רופן עבודת השם וואטעווער די דעפינישן פון יענץ איז קען מען מאכן נאך א סיריעס פון שיעורים אבער די אלע אידן וואס זיי רופן זיך אזוי ביי זיי ביי אלע פון זיי איז מועדים אפשר די עיקר זאך, שבת מועדים אבער אפשר די עיקר זאך וואס ארום דרייט זיך עטליעסט די די זאכן, ס'דא די עקסטרעם פון דעם פון ר' צבי זילבערבערג וואס יעדע טאג איז אדער איין און זיבעציק טעג פאר עפעס א יום טוב אדער פיר און פערציג טעג נאך עפעס א יום טוב אדער איז אליינס א יום טוב, אבער דאס איז נאר ברענגט נאר ארויס די עקסטרעם, כ'מיין אז אונזער שכן הרב וואלפסאן איז שולדיג אויף דעם, אזוי איז מיין השערה היסטאריש. כ'מיין אז ער איז דער ערשטער וואס האט געמאכט, נישט ממש דער ערשטער, ווייל שוין פריערדיגע, אביסל פריער חסידישע ספרים זעט מען עס אויך, אבער נישט אזוי אסאך פריער. מ'קען ברענגען אסאך פארשידענע דוגמאות אויף דעם, אבער למשל, כ'האב געהערט אויך פון ר' מאטל זילבער אמאל, ער האט גערעדט וועגן דעם אז די די ערשטע חסידישע ספרים, די ערשטע דור, ס'הייסט ווען חסידות האט נאך עכט געווען, ווען יעדע איינער, כולנו מודה, סיי די סאטמארע, סיי די חוקרים זענען מודה, אז חסידות האט עקזיסטירט בערך די ערשטע די ערשטע דור זעהט מען נישט כמעט קיין תורות על המועדים אין די אין די ערשטע חסידישע ספרים ס'דא א זייער ס'דא אביסל פון די בעל שם טוב און דאס אבער די ספרים כ'ווייס למשל מאור עיניים קדושת לוי איז דא אביסל ער הייבט אביסל אן דאס אפשר. איך ווייס וואס דגל מחנה אפרים די אלע ערשטע סיריעס פון חסידישע ספרים סאו ס'גייט על סדר התורה מער ווייניגער די מועדים זענען נישט נישטא קיין באנד על המועדים מ'דארף גיין עטליעסט א דור אדער צוויי שפעטער טרעפן די באנד פון תורות על המועדים ער האט געטענה'ט ער האט נאכגעזאגט מיין איך אפשר פון זיינע רעבעס איך ווייס נישט אז אז די סיבה פון דעם איז אז די אמאליגע תורות האט מען געזאגט פאר די ערנסטע תלמידים מען האט נישט געזאגט פאר די ליידיגייערס וואס זענען געקומען איך ווייס די גערער רבי דער אמרי אמת האט געזאגט אז. איך ס'איז שוין א חסידישע מעשה. דער אמרי אמת האט געזאגט אז ער ווייסט אז האלב דא צו אים קומט א גרויסע עולם אויף יום טוב, מיינט אז, איך דענק נישט די נומבער, א דריטל מיינט ער קומט צו אים, אנדערע דריטל קומט פאר די ניגונים, די אנדערע דריטל קומט צו טרעפן די חברים. ס'איז דא אפשר א דריטל וואס קומט צו אים. איז די דריטל די אנדערע גאנצע צוויי דריטלעך איז נישט געווען אין די ערשטע חסידישע רעביס איז נישט געווען בכלל און זיכער אז זיי זענען נישט געווען עוסק און די תורות איז נישט געווען פאר זיי. ס'איז געווען פאר די

איז דאס איז אזוי האט ער געזאגט א היסטארישע השערה צו א ידיעה, איך ווייס נישט פונקט צו ער ווייסט דאס אדער טראכט דאס, אבער ס'איז דאך דא א טיפערע שאלה דא, איך מיין עס גייט דאך אן צו די שאלה וואס אונז רעדן, אז אויב מען קוקט אפילו אין די ערשטע חסידישע ספרים אבער זיכער אז מען קוקט פארדעם, טרעפט מען נישט אז די די זאך וואס ר' צבי מאיר רופט די אור פון די ימים טובים אדער די קאך מיט די אלע זאכן, זעט נישט אז דאס זאל זיין א א בולט'דיגע זאך, ווייל מען דארף דינען די אייבערשטער, מען דארף האבן אהבה, יראה, דביקות, און מידות טובות. און מ'האלט אזוי. אקעי, סאו אזוי. א גוטן. אקעי סארי איך קיצור סאו כ'האלט אינמיטן רעדן אז די פריערדיגע חסידישע אידן האבן נישט עוסק געווען אין יום טובים סאו די שאלה איז נישט נאר פארוואס האט נישט קיינער געשריבן קיין תורות אויף יום טוב די שאלה איז פארוואס זיינע תורות זענען נישט וועגן יום טוב גייט אים בכלל נישט אן די גאנצע דערהויבענע קדושת המועדים ס'זעט נישט אויס אז ס'גייט אים אן צו שטארק אזא שאלה האב איך געהאט און מ'דארף מעיין זיין באמת וואס איז די ווער איז דער וואס איז שולדיג אויף די קלאוזעד דאר אבער.

עט ליעסט כעין זה, אויב נישט אויב נישט ממש ממש דאס, עט ליעסט כעין זה האבן מיר געטראפן אין די פריערדיגע ספרים פון אונזערע פרענדס די דורות הראשונים, אויך געזעהן א כמעט אפשר נישט ממש דאס אבער א זכר לדבר לפחות געטראפן אז מען רעדט פון די שמועס און אויף די פארקערטע ריכטונג, ס'הייסט.

זאל איך זאגן וויאזוי איך קוק עס אן? אזוי, איך האב אמאל געברענגט די די רמבן אין זיין הקדמות צו זיין פירוש על התורה, זייער אינטערעסאנטע שטיקל וואס איך האב אלעמאל בין אלעמאל מעיין אין די שטיקל, אין דעם שטיקל שטייט אזוי. דארט שטייט אז וואס איז די ספר רמבן על התורה און יעדע איינע און אלע אין אונזערע חתם סופר זאגט אז דער רמבן על התורה איז יסודות הדת אזעלכע זאכן אבער דער רמבן'ס הקדמה זאגט ער נישט דאס אפשר אויכעט דאס אבער ער זאגט אז וואס איז די ספר אנדערע ווערטער ער שרייבט א הקדמה מער ווייניגער וועגן זיין מעטאדאלעדזשי וועגן וואס איז זיין דרך הלימוד און ווי אבן עזרא האט געטוהן און אנדערע דלא אזוי אהער אהין.

ס'איז נישט פונקט האט ער געלערנט על הסדר, ער האט געלערנט פרשת השבוע, און יום טוב האט ער געלערנט דא דרשה אויף ראש השנה, געלערנט די פרשה פון יום טוב, ס'איז דא טאקע דארט אויך די גאנצע שטיק פון פרשת אמור אין דרשה אויף ראש השנה, האט ער געזאגט, און וואס זאגט, און וואס זאגט מען פאר פאר פשוטע אידן, בקיצור אנדערע ווערטער ער גייט נישט דא זאגן די גאנצע אמת, דאס איז בעיסיקלי וואס ער טרייט צו זאגן, ווען ס'וואלט געווען א שיעור פון תלמידי חכמים וואלט מען זיך אוועק געפארן צום רעבען פאר אפאר וואכן און זאל קענען אלעס אוועק אוועק לייגן, פשוט צו לערנען לאמיתה של תורה. קען מען זאגן וואס מען האט צו זאגן, אבער וואס טוט ער, מען דארף דאך די עולם קומט, דארף מען זאגן אביסל על פי פשט, פשטים, למשוך ליבם, קצת דברים נעימים, אביסל מדרשים, אביסל וואס רש י, אוודאי ער ברענגט, ער דינגט זיך מיט רש י און אהער און אהין, אביסל מרמז זיין סודות דשאסט פאר, פארוואס זאגט ער די סודות בכלל, קיינער גייט, ער זאגט נאך נעקסטע שטיקל פשט, מען זאל נישט, מען זאל נישט פארשטיין, מען זאל פראבירן צו פארשטיין, ווייל מען דארף באקומען בעל פה, די הגדרות וואס שטייט עס דארט.

אבער סאו ס'דא א שטיק, כ'האב געמאכט, איך מאך אזא שטיקל פיקטשער דא, ס'נישט ס'נישט מוכרח אבער ס'איז א שיינע מעשה. די, כ'האב שוין נאכגעזאגט די רמב ם, אבער די רמב ם גלייך אין די אנהייב פון זיין ספר, זיין פעימאס ספר וואס איז נישט געשריבן פאר די עולם וואס לערנט, ער זאגט בפירוש אז ס'איז נישט פאר דיך, ס'נישט פאר דיך, ס'דא א ספר פאר זיי אבער נישט נישט די ספר, ס'נאר פאר נבוכים יא, וואטעווער דעט מינס, אבער נישט פאר נארמאלע מענטשן. דארט גלייך אין גלייך אין ווער? יא. יא, דארט דארט אבער מיינט נישט דאס, דארט גלייך אין פרק ב' שטייט אזוי אין די ערשטע איינע פון די ערשטע שטיקלעך תורה וואס ער זאגט, איז אזא שטיקל תורה, עס שטייט מען האט געפרעגט דארט א שאלה וועגן די עץ הדעת וואס איז די פשט, און ער לייגט אראפ אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע זאך, ער לייגט אראפ א מעשה וואס אסאך אסאך ענינים פון די שטיקל רמב ם וואס דארף פארציילן די מעשה, ער זאגט אמאל לאנגע צייט צוריק האט מיך איינער איש חכם, איינער וואס האלט זיך א חכם, האט מיר געפרעגט א שאלה, און עס איז א גוטע שאלה, וזה לשון השאלה, עפעס אזוי, עס שטייט נישט, ער זאגט איך זאג נישט זיין לשון, אבער דאס איז בעיסיקלי, מאך צו די טיר אויב ער, דאס איז בעיסיקלי וואס ער האט געפרעגט, וזה ענין תשובתי, עס הייסט ער לייגט אראפ א מעשה, נישט נאר די תוכן, נאר אויך די ארום און ארום אביסל, און עס זעט אויס אז עס איז דא א מטרה פאר דעם, אז מען זאל קענען אביסל, אביסל באקומען א פיקטשער פון וואס, וואסארא סארט ספר דאס איז יא. די נוסח איז אזוי, קודם כל האקט ער אויף דעם מענטש, יענער האט געפרעגט א גוטע שאלה, וואס איז די פשט אז דער וואס האט געזינדיגט האט באקומען דעת, ס'גייט דאך חוטא נשכר, ס'איז זייער מאדנע זאך, וזה ענין תשובתי. אמרנו, האט מען געזאגט אזוי, אתה האיש, דו מענטש, המעיין בתחילת רעיוניו וזממיו, דו הייבסט אן צו טראכטן ביסט מעיין בהשקפה ראשונה, יא, אויבערפלעכליך, ומי שיחשוב, דו ביסט אזא מענטש דו טראכסט, שיבין ספר, וועסט פארשטיין דער ספר. ס'הייסט די תורה. שהוא הישרת ראשונים ואחרונים, ס'איז די הדרכה פאר אמאל און היינט. בעברו עליו וועסטו עס אריבער גיין בקצת עתות הפנאי אפאר מינוט וואס האסט איבעריג צווישן מן השתיה והמשגל, צווישן שלאפן און טרינקען, איז איבעריג געבליבן אביסל צייט. כעובר על ספר מספרי דברי הימים כאילו ליינסט עפעס א היסטאריע מעשה, או שיר מן השירים עפעס א פאעטרי. התישב והסתכל, די. בקיצור דאס איז נישט די וועג, זעץ זיך אוועק לערנען, טראכט אריין אז עס גייט נישט אזוי, נישט אזוי לערנט מען, נישט אזוי לערנט מען די תורה, נישט די פשט פון די תורה איז נישט אזוי ווי עס איז עולה בתחילת המחשבה. סאו עס שטייט נישט דא גארנישט וועגן שבת און יום טוב, אבער עס איז ווען ווען ווען איז די זמן הפנוי און א ווען איז דא אזא צייט, ווען האט א איד אזא צייט?

דאס איז א גוטע קשיא פאר יענע מענטש, אז דו ווילסט וויסן די אמת, וועסטו מוזן אויפהערן צו זיין א שבת נאכן קוגל איד, וועסטו מוזן לערנען חומש מיטוואך אויך, איך מיין זאג, וועסטו מוזן טרעפן א וועג, איך ווייס נישט ווען וועט טרעפן די צייט ס'איז א פאקטישע פראבלעם, אבער וועסט מוזן, וועסט מוזן, דאס איז נישט, דאס איז נישט די וועג, סאו איך מיין אז דאס איז ממש זה לעומת זה, איך זאג דאס ס'שטייט נישט אבער דאס איז מכללא איתמר, קען פארשטיין אז דאס איז זייער קלאר זה לעומת זה, נאכדעם האבן אונז פארשטייט זיך, אונז האבן. דער רמב ם שרייבט דאך אז ער איז אהיימגעקומען פון פון די הויף פון די קעניג דארט און עס איז זיי געווען ממש

עס זענען היסטאריש שטארק מרחיב זאכן וואס ער זאגט נישט אויס, עטליעסט אין א געוויסע דירעקשאן, נישט אלעמאל קען מען זיך סומך זיין אויף זיי, אבער באופן כללי האב איך יא געטראפן איינע פון די גרויסע חסידים פון די רמב ם, איי זענען נישט געווען ביי די שיעורים פון פון עשרת ימי תשובה האבן שוין געמאכט די זעלבע סארט היסטארישע מהלך, ס'איז געווען איינע פון די גרויסע חסידים פון די רמב ם איז געווען די ספר מלמד התלמידים, געהייסן רבי יעקב אנאטאלי, געווען א איידעם פון וועמען? פון רבי שמואל אבן תיבון דער מתרגם רמבם'ס טרענסלעיטער. ער האט געשריבען א ספר דרשות על התורה, ס'איז א אינטערעסאנטע ספר, ס'הייסט ס'איז א ספר על התורה, דרשות, וואס מ'האט געזאגט אין בית מדרש, ער האט געהאט, מ'רעדט שוין, ער האט געהאט א שיעור אין בית מדרש דארט אין, ווי איז עס געווען? אין פראווענס דארט אין אין דרום דרום דרום פרענס וואס מ'רופט היינט, דארט איז געווען א קיבוץ אידן, ער פלעגט זאגן דרשות, ער פלעגט זיי דרשנ'ען דרשות על פי דרך, ער פלעגט מסביר זיין די תורה על פי דרך מורה נבוכים, וואס די נמשל איז און אזוי ווייטער. ביז עס איז געקומען עפעס א מוחה און האט מבטל געווען די שיעור, האט אויפגעהערט צו זאגן די דרשה, האט עס געשריבן אין א ספר, מעשה שהיה, וועל איך האבן אונז די ספר נאך א מזל, און זייער א שיינע ספר. וואס? וואס האט מענטשן מוחה געווען? איך ווייס נישט, האט געהאט צו טון מיט די פולמוס אויף די כתבי הרמב ם יענע צייט. לכאורה די זעלבע נישט די זעלבע זעלבע קנאי וואס האט געהאקט אויף די רמב ם האט געהאקט אויף אים אויך. איז על כל פנים ס'איז געווען א זייער פאפולער ספר אין יענע אין יענע צייטן אין יענע אין יענע געגנט אין יענע תקופה איז עס געווען זייער זייער א פאפולערע ספר אלע אלע אידן האבן עס געלערנט די מאירי איז איז מעתיק זייער אסאך שטיקלעך פון אים איז אויך געווען פון יענע חדר און אנדערע שפעטער איז עס נישט געווען אזוי פיל אבער שוין געזאגט די די מ'האט עס געדרוקט לעצטנס כ'מיין צו זאגן צוויי הונדערט יאר צוריק כ'ווייס ווען

און ס'שטייט אזוי, זייער זייער א שארפע הקדמה, ער גייט ארויף זייער אסאך ענינים און ער שרייבט בקיצור, מען דארף לערנען יעדע יעדע שטיקל, אבער על כל פנים, זיין דרשה איך וועל איך וועל נישט ליינען אבער איך וועל נאר די נקודה וואס איך ער זאגט דא, זיין דרשה גייט בערך אז מען דארף נישט ס'איז נישט גענוג צו לערנען די תורה כפשוטו מען דארף פארשטיין די טעמי תורה, מען דארף פארשטיין די אהבה ויראה וואס די תורה ברענגט, די מצוות מצוות שבלב, וואס דאס איז די מטרה פון די גאנצע תורה לויט די רמב ם און לויט די בעל שם טוב און אלע מענטשן, און מען זאל נישט לערנען מצוות אנשים מלומדה, און ער גייט אדורך אביסל היסטאריש אז עס פלעגט אזוי זיין, די תורה איז דא אסאך ער רופט עס הערות, עס הייסט התעוררות אדער רמזים מען זאל קענען פון דעם טרעפן די טעמים די כוונות,

ער האט א גאנצע שמועס אויף וועגן מצוות צריכות כוונה, צו עס איז א סתירה צו דעם, שוין גערעדט אנדערע מאל אביסל. און זייער אינטערעסאנט אז ער זאגט אז דאס איז די טייטש הוי שקוד ל ל ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס, און ער איז געווען ער האט געוואוינט דארטן ביי די נוצרים, און ער האט געהאט אפילו חברים, איינער פון איינער פון זיינע איינער פון זיינע חברים רעבעס איז געווען א פעימאס מלומד נוצרי געהייסן מייקל סקאט, און ער ברענגט פון אים אסאך פשטים אין ספר אמר לי החכם, איז אלעמאל א גוי געווען, אסאך אינטערעסאנט, על כל פנים, און ער ער זאגט אז ס'איז דא א גרויס פראבלעם, להשיב לאפיקורס האט דאך אלעמאל צוויי צוויי משמעות'ן, יא, מען קען עס פארשטיין אז אפווענדן וואס די איינער איינער פרעגט קשיות זאל מען וויסן וואס צו אפווענדן,

וואס? עס איז זייער סעד, און ער זאגט אז זיי, זיי זיי זיי גייען טאקע, זיי זענען טאקע נישט גורס די מצוות מעשיות, אבער זיי האבן טאקע שעי פאלשע אמונות, אבער זיי זענען אזוי עוסק אין די פנימיות פון די פאלשע אמונות איז זייער דזשעלעס, ער האלט נישט אויס אז אז די גוים, לפי שיטתם, זענען עוסק אין טעאלאגיע, און זענען עוסק און חוקר סתרי תורה, און די אידן, סך הכל, און וואס די אידן, סך הכל לערנען זיי, ער זאגט אזוי, אפילו די רבנים, די וואס לערנען שוין יא, איך רעד נישט יעצט פון די מצוות נאר יעצט רעדט מען פון די לערנען זיי לערנען נישט שנים מקרא ואחד תרגום מען זאגט עס אזוי אויף התרת ודיעה ווען קיינער ווייסט נישט וואס ס'מיינט און אפילו אז ס'קומט שוין יא א שבת און שבת איז די גאנצע תורה איז דאך געקומען סאו מ'דארף דאך לערנען זעהן בתוך התורה זיינע דרשות בעיסיקלי יא מ'דארף דאך זעהן וויאזוי ס'ברענגט צו צו עבודת השם צו דעת און אזוי ווייטער און דערווייל וואס טוען זיי? מען לערנט מען זאגט כאילו ער זאגט אזוי ווען מען מבליעים קצת תיבות כאילו אנחנו אוכלים דברים מרים, מען עסט שנעל די תורה כאילו ס'איז מרה, שנים מקרא, אזוי איז מען דאך עד היום הזה מעביר סדרה, יא? כאילו ס'איז עפעס א ביטערע פיל וואס מען דארף אראפשלינגען, און כדי בזיון וקצף, און אז ס'שטייט דאך א פסוק והערב, מען זאגט דאך אין ברכת התורה והערב נא את דברי תורתך, איז דאך נישט זיס, דאס איז זייער ביטער. און בקיצור, און ער זאגט אם כן ברכותינו ברכה לבטלה, מאכט א ברכה לבטלה, זאגסט והערב נא נאכדעם זאגסטו אז די תורה דארף מען פאלגן אזוי ווי זי שטייט און נישט אריינקריכן אין די טעמים, דאן האסטו נישט קיין טעם, ביסט א ברכה לבטלה, וגם קידוש הימים ההם לא נכון, למה רק למלא כריסנו, דיין יום טוב איז נישט קיין יום טוב, לויט זיין מהלך יום טוב איז געמאכט אז מ'זאל האבן צייט, אז מ'האט צייט קען מען זיך שוין יא לערנען ערנסט, ביזדערווייל לערנסטו לערנסטו אזוי בשטחיות, אפאר ווערטלעך על התורה און לערנסט נישט, קומסט נישט אן, און. ממילא גייט ער שרייבן א ספר מער ווייניגער צו מסביר זיין וואס איז יא די פנימיות און וואס איז יא די מכוון וואס איז די כוונה פון די אלע זאכן, אבער מ'זעט דא זייער קלאר א גרויסע קריטיק אויף די חומש רשי לערנערס וואס די רמבן האט פאר זיי געשריבן א ספר, אז דאס איז טאקע נישט קיין וועג, מ'קען נישט מ'קען נישט אזוי לערנען. דאס איז זייער א קלארע.

וויאזוי ער האלט מען דארף לערנען, ער גייט אדורך אז ס'איז דא די סדר פון די רמב ם וואס איז נאר פסק, אבער למעשה, זייער אינטערעסאנט, ער זאגט אז ווער ס'לערנט נאר רמב ם איז אזוי ווי איינער וואס האט נאר אמונה מפי הקבלה. ער גלייבט הלכה, די הלכה איז אזוי, אן קיין, ער ווייסט נישט די טעם, ער איז נישט חוקר, אין אנדערע ווערטער, פאר די זעלבע ריזן פארוואס מ'דארף חוקר זיין, דארף מען לערנען גמרא. כ'האב שוין געזאגט איינמאל אז די גמרא בעיון קומט פון די זעלבע שורש, איז מפרש דא אז. ער זאגט יא ס'אמת אז פאר קינדער דארף מען לערנען הלכה פסוקה אזוי ווי מ'דארף זיי לערנען אני מאמין פסוקה און אזוי ווייטער אבער א בר דעת איז דאך איינער וואס פארשטייט שורש פארשטייט די טעם הדבר אזוי ווי זיי דארפן לערנען גמרא וואס דאס איז די שורש און די טעם סא הגם ער איז א גרויסע חסיד פון די רמב ם לענין פסק ער האלט מ'דארף אלעמאל כמעט אלעמאל פסק'ענען ווי די רמב ם עטליסט אבער מ'דארף לערנען די גמרא ווייל נישט פסק'ט מען דאך ווי א עם הארץ סא אפילו ס'איז זייער אינטערעסאנט אפילו די רמב ם לכאורה האט נישט אזוי געהאלטן דארף מען אריינגיין אבער די תלמידי הרמב ם זענען זייער זייער קלאר אנגענומען אז אז רמב ם איז איז די בדרך הקבלה, די פסק הלכה, מען דארף דאך וויסן די פסק, און ס'איז אזוי ווי על דרך וואס מען לערנט א מנהג על דרך הקבלה, אבער אוואדע צו האבן די חכמה דארף מען יא לערנען תלמוד, און די רמב ם האט נישט געמיינט צו זאגן אז מען זאל נישט לערנען נישט לערנען תלמוד, נישט לערנען די גמרא, און וועגן דעם זאגט ער, האט ער געוואלט שרייבן א פירוש אויף די גמרא, און זיין פירוש איז זייער זייער פאוקעסד אויף ברענגען די הלכה פון די גמרא טאקע, אז מען זאל קענען, ער איז נישט גורס צופיל שקלא וטריא ס'איז נישט נוגע להלכה און אזוי ווייטער, אבער ער גייט אריין אין דעם, אינטערעסאנטע זאך, ער גייט אריין אין דעם אז. ס'דא פארשידענע וועגן וואס סדרים וואס מ'קען לערנען, ס'איז אזוי, אויב לערנט מען סיי על סדר הגמרא, איז דאך א מישמאש, אינמיטן ער ברענגט סאך סאך שיינע דוגמאות, יא, אינמיטן מסכת סוכה שטייט אז, איך האב נישט דא די גמרות, שטייט אז די די די שיעור בית שאין בו ד' על ד' איז פטור מן המזוזה מן ה דאס מן ה, א גאנצע ליסט, סאו דאס איז בעצם איין ליין וואס מ'דארף צוטיילן אין צוואנציג אנדערע מסכתות, יא? סאו.

ער איז מסביר די חסרונות פון יעדע זאך, און ער זאגט ער גייט שרייבן א ספר וואס גייט אדורך גיין על סדר השס, אבער ס'גייט נישט פארפאסן, ס'גייט נישט קאט און פעיסטן זאכן, ס'גייט נישט טוישן די סדר, אזוי טוט ער טאקע יא, אז די גמרא אינמיטן מסכת גיטין רעדט פון הלכות חנוכה, וועט ער וועט ער רעדן דארט וועגן הלכות חנוכה, נישט צו ברענגען פון אנדערע פלעצער, אזוי אזוי מוז מען, ווייל איינע פון די זאכן וואס געשעט, ווייל א א טאקע א מעלה פון די מאירי, ער מיסט נישט זאכן, די רמב ם און די ריף און אלע פארפאסן זאכן, טאקע וועגן דעם אמאל בדווקא אמאל איז בשוגג ס'איז שווער צו וויסן צו ס'איז בכוונה אדער נישט, אבער ווייל זיי זיי זענען נישט העפי מיט די סדר פון די גמרא זיי ווילן זיך לייגן אויף א לאגישע סדר, און אמאל האט ער פארפאסט די זאך, דאס איז נישט נוגע איצטער קיינמאל, ווען ס'קומט אן צו יענעם ס'איז יא נוגע האט ער שוין פארגעסן, איז געבליבן קרח מכאן ומכאן. און די מאירי איז א גרויסע סלושען סיי אויף דעם און סיי אויף עניני אגדה וואס פון דעם לערנט מען זיך דאך אלע, אויך האבן זיי אלע געסקיפט, און ער איז מקפיד זייער שטארק צו צו גיין מיט די זאכן, על כל פנים.

סאו ס'זעהט זיך זייער זייער, עגעין איך מאך א שטיקל דרוש, אבער זעהט זייער שטארק אז די די מאירים און די אלע מענטשן זענען נישט געווען זענען זייער נישט געווען העפי מיט די יום טוב לערנערס און די שבת לערנערס, און דא רעדט מען אפילו לגבי נגלה, אבער ס'דאך די זעלבע ס'דאך די זעלבע נקודה, אז די גייסט ארום יעדע יעדע זאך איז די אור פון די וואס איז די אור פון שביעי של פסח און ס'איז א טאג שפעטער איז עס עבר זמנו בטל קרבנו האסטעך נאר די אור פון שביעי של פסח, האסטעך גארנישט געלערנט, כ'שטיי איז א בחינת מצוות. דאס איז מיט וויאזוי ווער עס נישט קיין נישט קיין נישט קיין דברי תורה. סאו זעהט מען אז עס איז געווען די שטיקל די מחלוקת, די רבנים זענען געווען זייער העפי מיט זיין די מחזק פון די אידן צו קומען אין שול יום טוב, אבער די אנדערע מענטשען זענען נישט געווען העפי, זיי האבן יא געוואלט לערנען, און זיי האבן געהאלטן אז דאס נישט מעגליך צו לערנען ערנסט אזוי, דאס באמת באמת די די ווארט, און אויף דאס די הכרח אז די יא עסט האבן א שיינע דרשה יעדע יום טוב, אויף יעדע אויף יעדן טאג האט ער א שיינע דרשה אבער לערנען קען ער קיינמאל נישט, אלעמאל איז עפעס אזוי פעיק.

אז לויט רמב ם'ס פשט און אנדערע אז א תלמיד חכם אין אומרים ש דארף יא וויסן אלעס אויב מ'איז שוין א תלמיד חכם דארף ער וויסן אפילו מסכת כלה, וואס מיינט מסכת כלה? לויט די רמב ם און אנדערע לערנען אז ס'מיינט אפילו יום טוב דרשות, דרשות פון כלה, ער ווייסט ער ווייסט אפאר זאכן וואס מ'לערנט הלכות פורים דאס דאס ווייסט ער, אויך א שטיקל תלמיד חכם אבער דאס איז א בחינת אפילו תלמיד חכם נישט קיין עכטע תלמיד חכם דאס. די זעלבע זאך איז פאר.

אה, דאס האב איך דאס האב איך אנגעהויבן צו ברענגען שפעטער פון אונטן אז עס איז עס איז נישט אזוי פשוט די די די די ס'איז דא ס'איז דא א מחלוקת תנאים וועגן דעם צו וויאזוי וויאזוי ס'ארבעט יום טוב צו מ'מאכט לשם לכם צו ביידע צו אלע ס'איז נישט אזוי סימפל די דאס איז אינטערעסאנט די די די גמרא, די חזל האבן נישט געהאט אזוי שטארק, דאס הייסט ס'איז דא די דריי איידיעס, יא לאמיר לאמיר זאל זיין קלאר, ס'איז דא איין איידיע וואס זאגט אז יום טוב איז די עיקר, ס'איז דא נאך ריזענס, אבער אקעי לאמיר אנקומען, ס'איז דא נאך ריזענס פארוואס צו טראכטן אזוי, כ'וועל ווייזן א מינוט, ס'איז דא ריזענס פארוואס צו טראכטן יא אז אז די חסידים זענען גערעכט, אז די היינטיגע חסידים זענען גערעכט אז מ'דארף מאכן א עיקר פון יום טוב, מ'דארף פארשטיין ווי אזוי. אבער אבער לאמיר זאגן אזוי, ס'איז דא דריי שיטות, יא ס'איז דא די וועג וואס זאגט, וואס ער קומט נאר בית מדרש יום טוב בעיסיקלי, בפנימיות קומט אין בית מדרש יום טוב יא דעמאלטס סייווי ס'איז א גוטע זאך ס'איז בעסער ווי קיינמאל נישט צו קומען ס'איז טאקע אזוי ווי ער זאגט מחזק אין מצרים און אזוי ווייטער אבער ס'נישט קיין ער גייט זיכער נישט האבן קיין צייט אן קיין קיינמאל ווייסט דאך יענער איינער האט מיר געזאגט אמאל אז ער איז יעדע וואך ברוגז אויף די אויף די בעל קורא פון שבת צו מנחה קוים האט אנגעהויבן צו לערנען די פרשה און ער האלט שוין ביי די נעקסטע פרשה נישט קיין נארמאלע זאך דאס. ס'איז טאקע נישט קיין וועג פון לערנען, איך מיין, ס'איז גוט אויף צו חזר'ן, אויף צו, אויף אביסל, אבער ס'נישט קיין, לערנען דארף דאך, גייט דאך מיט זיין אייגענע סקעדזשול, ס, די, די, די תורה האט דאך זיין אייגענע צייט, יא, אונז ווייסן, דער רן זאגט אז, אויך זייער נוגע צו די ענין, דער רן זאגט אויף, אויף עונת תלמידי חכמים, משבת לשבת, זאגט דער רן, אז ער האלט אז דאס איז, דאס איז על דער, על הרוב. מיינט נישט עכט יעדע שבת, בערך איינמאל א וואך, אויך איז דא אז ס'איז נישט שבת דווקא איז נאך א נקודה, אבער בערך, פארוואס זאגט ער, ווייל ס'הייסט אז תלמיד חכם וואס מאכט זיך אמאל אז ער האט זיך פארפלאנטערט אין א סוגיא קען נישט אהיים קומען שבת אויך נישט, מיינט יעדע וואך מוז ער אהיים קומען אויף שבת? עס שטעלט זיך אזוי אויס די סדר ער זאל קענען, אבער אויב ס'מאכט זיך אז, ער זאגט אזוי איז מסתם חלום אז אין זיין ישיבה איז געווען טעג וואס מ'איז נישט אהיים געגאנגען, ער איז געווען סטאק, וואס קען מען טוהן, דאס איז דאך די טבע פון פון, קיין מצוה תלוי בזמן, ס'איז דאך די טבע פון פון. פון עיון אז ס'ווערט מ'ווערט סטאק אין די זוהר איז דא מעשות וואס מ'האט געלערנט פאר דריי טעג פארגעסן צו ליינען קריאת שמע א פעימאס מעשה דארט אין זוהר אין די ינוקא אזוי מוז זיין אויב ס'איז נישט אזוי איז האט ער נישט געלערנט איז עס א מצוה איז נישט קיין תורה איז נישט קיין אוודאי נישט כ'זאג נאר.

און ס'איז דא א פערד א פערדע א דריטע מענטש וואס ער זאגט אז מ'דארף טאקע מ'דארף יא יום טוב על פי האמת דאס כ'לאז נאר פאר א מינוט און נאכדעם איז דא וואס ער זאגט נאכדעם איז דא וואס וואס דער מלמד תלמידים אויכעט זאגט אז אין קליינע איז נישט ריכטיג די יום טוב די די. קענסט מאכן פון דא? קענסט אויך מאכן פון דא, ניין? וואס מען קען זאגן אז טאקע פאר דעם יום טוב איז געמאכט מען זאל האבן צייט זיך יא צו לערנען און מתבונן זיין און דעמאלטס וועט ער נישט לערנען קיין נישט קוקן ס'איז אויך א ריכטיגע וועג ס'גייט נישט זיין גענוג צייט לכאו' כ'ווייס נישט אויב ס'איז גענוג אבער ס'איז אבער ס'איז זיכער א מהלך וואס איינער קען אז אז

דאס איז אויך די זוהר האט אזוי געטוהן, ווייל דאס איז די אריגינעלע מנהג, נישט זיי האבן נישט געלערנט נגלה, זיי האבן געלערנט נסתר, נישט קיין חילוק, אבער זיי האבן נישט געלערנט עניני יום טוב, אביסל פותחין בכבוד אכסניא אזא בחינה, אבער נישט נישט רוב, דאס דא איז דא אראפגעשריבן אין די זוהר די די דרשה פון שבועות ביינאכט, עס רעדט זיך סתם מענין לענין אזוי שמועס. אקעי. סאו לאמיר לאמיר נאר פרובירן צו זאגן פארוואס איז יא דא א וועג צו טראכטן, דאס איז דאס איז. באופן מער סאושעל באופן פארוואס ס'ווערט און לכאורה די די דאס וואס איז געווארן אזוי ווי איך זאג כ'מיין אז ר' משה וואלפסאן איז איינער פון די גרויסע מחדשים פון די וועג אבער מסתם אביסל פאר אים דער שפת אמת די מענטשן וואס ער לערנט זיי האבן אויך זייער שטארק מדגיש געווען די ימים טובים אלס פארט פון די פארט פון די עקטשועל זאך נישט נאר אלס א נישט נאר אלס א

ס'איז נישט מער, ס'איז נישט דא מער, ווי הייסט עס אגרא דכלה, ניין, ס'איז נאר דא. ס'איז סתם, ס'איז סתם א גרויסע שרייבער, ס'איז נישט קיין ראיה, און, אבער לכאורה די די סיבה פארוואס עס ווערט אזוי, עס גייט יא צוזאמען מיט די מיט די, ווייל ס'איז שווער אנצוכאפן די די די, זיי האבן, הייבן אן צו מורא האבן פון רעדן פון די עקטשועל זאך, און און די די. אין די אין די אין די לעוועל פון חסידות אויב איך רעד שוין פון חסידות ס'איז דא אזוי ווי דריי אנדערע סארט לעוועלס אקעי באופן הכי כללי ס'איז דא אויב מ'לערנט די די אריגינעלע חסידישע ספרים חבד גייט עס אן כמעט ביז די לעצטע דור נישט ולא עד בכלל אבער וואס מ'לערנט מ'איז עוסק קאכט זיך אין די ענינים אויב ס'איז דא א דיבור המתחיל איז עס פעיק יא איך ווייס נישט דער רשב פלעגט שרייבן די דיבור המתחיל נאך די דרוש יא. ניין, ס'דא א, ער האט געשריבן, ער האט אנגעשריבן א גאנצע דא אין המשך תרמ ב איז א, די המשך פון, ער האט אפגעשריבן א גאנצע שיעור וואס ער זאל זאגן, צוטיילט אויף צען וואכן, קען דאך יעדער, ס'דא יעדע וואך, די פרשת ויגש האט ער צוגעשריבן, דיבור המתחיל פון ויגש, עפעס א טייטש געזאגט פון פסוק, זי ע שלמה, ס'האט נישט געהאט עכט קיין שייכות מיט די, מיט די דרשה, אפילו פארדעם וואס ס'האט יא געהאט שייכות, איז נישט געווען די ענין, ס'נישט געווען די. דער צמח צדק אין זיין הקדמה אין זיין שער בלאט פאר די ליקוטי תורה האט ער געשריבן, דרושים יקרים מלהיבים הלבבות לעבודת השם שטייט נישט על התורה כמעט, גראדע ער איז מסדר עס אזוי, און ער זאגט ס'איז קלאר האט ער ארויסגענומען די שטיקלעך וואס זענען מער למעשה וואס זענען אינטערעסאנט וואטעווער מאטעריע ער האט געהאט, נישט געגאנגען שרייבן נאך א פירוש על התורה פירושים על התורה איז דא אסאך. נאכדעם איז דאס איז די ערשטע זאך נאכדעם איז געווארן א האט זיך פארמאכט די ס'איז געווארן נשתכח תורת החסידות פאר פאר פאר פאר אנדערסטענדעבל ריזענס נישט נתמ נתרבו העולם ונתמעטו הלבבות און אזוי ווייטער און דער אמת לובלינער רעדט דאך וועגן דעם וועגן ווייסט און סאיז דא צוויי וועגן וואס מען קען זאכן וואס מען קען צוויי אנדערע דרכים וואס מען קען יעצט גיין מ'קען גיין די דרך, כלל חסידי דרך, וואס איז, מ'איגנארט די גאנצע זאך, ס'איז גוט אויף אביסל ווארעמקייט, אויף אביסל, אבער ס'איז נישט, מ'איז בכלל נישט עוסק אין קיין שום עניטינג וואס האט עכט מיט די, מיט די, מיט די נקודה, פנימיות'דיגע נקודה פנימית ווי מ'רופט, און שוין, און מ'ווערט ארטאדאקסיש, בקיצור, ארטאדאקסיע איז נאר א צייכן, ארטאדאקסיע, יא, מער ווייניגער די יד הגרוע על העליונה. און נאכדעם איז געווען די פשיסחער, די מער ווייניגער, איך מיין אז זיי זענען די מחדשים פון דעם, וואס זיי האבן געטרייט עפעס אנדערש, זיי האבן זייער זיי זענען געווען זייער קאנשעס פון די פראבלעם אז זיי זענען נישט זיי זענען נישט די בעל שם טוב און זיי ווילן יאך אלץ יא זיין די בעל שם טוב, נישט מסכים צו זיין די צאנזער רב, דאס איז געווען די בני ישראל, זיי ווילן זייער שטארק יא זיין די בעל שם טוב, אבער זיי קענען זיך נישט, זיי האלטן נישט דערביי, זיי קענען נישט, זיי פילן נישט, פאר וואטעווער ריזען, זיי קענען נישט. אבער זיי האבן נישט מסכים געווען.

באט די ווארט האט דאך גארנישט מיט חסידות איינגעבן, די עולם לערנט עס נאר פאר די קיוט איידיעס יא, נישט פאר די נישט פאר די תוכן, תוכן קען מען דאך זען די זעלבע תוכן אין קדושת לוי ליטערלי ווארט פאר ווארט, נישט עטץ געלערנט אין עבודת ישראל, ליטערלי ווארט פאר ווארט, ער זאגט נישט אפילו אז ער איז מחדש אין די תוכן, און וואס איז ער מחדש? א גוט ווארט, אזא. יא יא, אויך דארף מען, אמת אמת, מ'דארף איך זאג כ'ווייס נישט פונקטליך ווען ס'איז געווארן, מ'דארף די די אבער זיי האבן יא זיי האבן יא אנגעהויבן מיט די זיי האט יא אנגעהויבן מיט די וועג אבער פון פון דאס אביסל מלביש זיין אין א געוויסע סארט חכמה אדער אין א געוויסע סארט תורה, נישט קיין חילוק אין וואס, אין עפעס, און עס איז געבליבן דאס, און יעצט פון דאס איז סאמהאו געווארן פארט פון דאס, למשל אז מען זאגט, אז מען פרעגט איינער וואס איז חסידות אמאל, עס איז דא עס איז דא, פארוואס רעד איך די אלע די חסידות אן, די די למשל די. למשל אז מ'פרעגט, אמאל האב איך געפרעגט ר' מאטל זילבער וואס ער האלט איז אן עיקר דרך חסידות, ער זאגט אז קודם דארף מען לערנען, אבער דאס איז די ליטווישע זאך, נישט באמת בכלל נישט, דאס איז א דריטע דריטע שלב אין די השתלשלות, דאס מיינט אמת מער נישט פון הרב הוטנער וואס איז שוין גג על גג, אבער די די די חסידות די חלק העבודה ער האלט אז עס איז וויכטיג צו מחנך זיין די עולם אז שבת איז א איבערלעבעניש אזוי רופט ער עס יא.

און די די די רבי ר' בונם צי איך ווייס ווער די די שפת אמת זיי געהאט אנדערע איידיעס געמאכט פון זיי אנדערע מצוות. אבער יעצט יעצט איז עס געווארן אפילו נישט מצוות אפילו עס איז תורה אדער א סארט א סטייל פאר נישט ממש א מצוה. אבער דאס איז דאס איז די ווי אזוי זאכן קומען די ימים טובים די די ענין פון מאדים זיין די גרויסע זאך איז איינע פון די פון די סארט זאכן ס'איז עפעס אזוי ביי אונז איז עס א יום טוב א גרויסע זאך א שבת ווי זיי זאגן די סלאנימער און שבת וויזשניץ כ'ווייס וואס. וואס איז איז שבת א זאך? שבת איז עפעס א עבודה זרה וואס מ'דינט שבת, ומקדשי תיראו אל תיראו מן השבת אלא ממי שציווה על השבת, כ'מיין וואס. אבער ס'איז אזוי ווי א געוויסע כלי, לבוש. א געוויסע לבוש, א געוויסע אינטערמידיעט לבוש, ניין? דאס איז, ווי האב איך אנגעקומען צו דאס? כ'דענק שוין נישט. דארף דאך זאגן עפעס. אבער דאס איז דאך די גאנצע זאך, אויב דו ביסט די מדריגה, וואס די עצם שיינט דיך אמת'דיג, אז שבת איז די עצם יום טוב, איז די עצם פורים און אלעס, שבת איז נישט די זאך, דו רעדסט נישט וועגן שבת, דו זאגסט נישט אז די מאור עינים וואלט דאך קיינמאל נישט געזאגט אז מיין זאך איז שבת, מיין זאך איז גאט. שבת איז גאט און אלעס איז אוודאי, און די מאמענט יו פליפ איט א ליטעל, דען איט דאז ביקאם וואס איז היינט, און היינט וויאזוי קומט מען היינט אן צו גאט, בסדר דאס דארף מען, ווערט שוין אביסל נחשב די גאנצע, די גאנצע ארום און ארום, די גאנצע מבצעים, די גאנצע וואטעווער איט איז. דאס איז מיין איך, די היסטערי פון דעם אויב איך אויב איך האב נישט קיין טעות ווייל דאס איז שוין טאקע א גאנץ אנדערע א גאנץ אנדערע מעשה ס'האט שוין א גאנץ אנדערע לעוועל צו זיך אבער ס'איז יא דא איך וויל נאר נאר נאר ענדיגן מיט איין זאך ס'איז יא דא א עכטע מקור צו טראכטן אז שבת און ימים טובים האבן האבן א עכטע ריזן צו זיין צו זיין מדגיש זיין אז דאס איז וואס אונז רעדן אביסל די כוזרי איז באמת די מקור פון דעם נישט די רמב"ם אבער די כוזרי וואו האב איך געלייגט די כוזרי ערגעץ איז דא די כוזרי אין די פעיפערס. כ'האב דא למשל די כוזרי אין אין לאמיר זאגן א משל א שטיקל וואס כ'האב געמיינט איז א גוטע משל פאר דעם. למשל די כוזרי אין מאמר ג' לכאורה. כאטש וועל איך קוקן אינעווייניג אויף די סעקונדע. כ'מיין איך וועל זאגן אויסנווייניג עס זעהן עס איז דא בעצם אין אנדערע פלעצער. די כוזרי אין אין אין א זייער טיפע זין האט געטענה'ט, איך ווייס נישט וואס די כוזרי האט געטענה'ט יא, אבער די כוזרי אין זייער טיפע זין האט געטענה'ט אז עבודת השם איז נישט וואס די רמב"ם זאגט עבודת השם איז, און לויט דעם וואס די פילאסאפן זאגן, און וואס די בעל שם טוב זאגט ביי די וועי, אדער מ'קען מעיין זיין. פארוואס? ווייל ער טענה'ט אז אז דאס איז אלץ סברות, מענטשליכע סברות, דו האלטסט אז גאט איז זייער גרויס, און טראכטן פון דעם, ס'איז מסתבר, ס'מאכט סענס, איך האב אזוי זאגט הכרת הטוב, מען קען זאגן סתם, ס'איז א גרויסע גאט, ס'פאסט, קען עס מדגיש זיין אויף פארשידענע וועגן, אבער ס'פאסט צו טראכטן וועגן דעם, און נאך דעם וועט מען, דאס מיינט דביקות, אזוי האבן פארשטאנען די אמאליגע אידן, דאס מיינט דביקות, נאר וואס דען, נאר וואס דען איז עס, דאס איז דאס הייסט. חכמת השם, צו רצון השם, וויאזוי דו ווילסט עס רופן. און קומט דער כוזרי און און און בחיצוני איז דער כוזרי איז א ספר מ'זאל נישט זיין קיין גוי מ'זאל נישט זיין קיין קיין קיין מוסלמענער אדער קיין קריסטלער אדער אדער קיין איך ווייס פיליזאף סתם שייגעץ אבער טיף ווען מ'טראכט אריין טיף זעהסטו אז ער האט באמת א טיפע מחלוקת פון מיט די מיט די גאנצע וועג פון טראכטן אינערליך אין אין אידישקייט און לכאורה זיין וועג איז אין לו אין לו האט נישט קיין מקור און אוקיי, ס'שטייט נישט פארדעם און נאכדעם, זיכער נישט אזוי קלאר ווי ער זאגט עס, אבער ס'איז א זייער א וויכטיגע זאך. און ער טענה'ט אז ס'נישטא אזא זאך. דינען די אייבערשטער אדער זיין דבוק אין די אייבערשטער מיינט נישט טון זאכן וואס זיין דבוק, מיינט נישט זיין דבוק אין די אייבערשטער, כמעט. כ'מיין אזוי שארף, כ'מיין נישט ער האלט אזוי שארף. ווייל ער זאגט אזוי, דאס איז זיין משל, זיין פעימאס משל אין חלק א',

אבער בעצם דארפסטו נישט וויסן, און דער וואס ער האט, דער עלעקטרישן האט אים געזאגט וואו, דא איז די סוויטש, ס'אנגעצינדן, עס גייט זיין לעכטיג, יענער איז א גרויסער חכם, אפילו פארשטייט יא וויאזוי עלעקטריסיטי ארבעט, אבער ער ווייסט נישט ווי די סוויטש איז פאקטיש עס אנצוצינדן, גאר נישט העלפן. און ווי, ער האט א אנדערע משל פון רפואה, אבער ס'איז די זעלבע איידיע, ווען ער וואלט געהאט לעכטיג וואלט ער עס זיכער גענוצט. די זעלבע זאך האלט ער איז עבודת השם. עס איז דא געטליכקייט אויף די וועלט, געטליכקייט, ער רעדט פון געטליכקייט, ער מיינט נישט צו זאגן נאר ווילן זיין א ליטוואק, מען דארף יא האבן געטליכקייט, אבער געטליכקייט קומט אויף די וועלט אדורך געוויסע וועגן, דורך געוויסע פייפס, דורך געוויסע זאכן, פארוואס זיי זענען אזוי און ווער האט זיי געמאכט אזוי, ווייס איך נישט, אזוי האט דער אייבערשטער געמאכט, דער אייבערשטער האט געמאכט פארשידענע סארט מענטשן, האט ער געמאכט דאס אויך, ער מוטשעט זיך נישט פארוואס, צו פרעגן קשיות אויף די אייבערשטער פארוואס האט ער דאס אזוי געמאכט, אבער עס איז דא א פאקט, עס איז דא וועגן וויאזוי געטליכקייט ארבעט. ס'איז דא פלעצער, ס'איז דא מענטשן, ס'איז דא צייטן, די אלע זאכן, עולם שנה נפש, ס'איז דא פלעצער און וועגן וויאזוי וויאזוי מען קען, וויאזוי מען צינדט אן די לייט, און ער איז זייער אינטערעסירט אז ארץ ישראל איז די איינציגסטע פלאץ, און אידן זענען די איינציגסטע פלאץ, און מין אדם זענען די איינציגסטע פלאץ, ער זאגט עס זייער קלאר, ער איז מקשר צו ארץ ישראל, דאס איז די גאנצע זאך וואס מ'וואלט אנגעגעבן.

בסדר ווייל די עלעקטריק האט מענטשן געמאכט דאס האט מענטשן נישט געמאכט נישט קיין פראבלעם בסדר ווייסט וואס אפשר איז יא דא ריזן ער גייט נישט אריין דעם על כל פנים דאס איז זיכער נישט א ראיה אז ס'מוז אזוי זיין ס'איז אזוי ממילא ס'דא וועגן ס'דא פלעצער ס'דא פלעצער ער זאגט פאקט ער זאגט אזוי פאקט איז פאקט איך ווייס נישט וואס דו ווילסט ס'איז געווען א בית מקדש און דארט איז געקומען א פייער פון הימל ס'איז געווען נביאי הבעל וואס האבן געמאכט זייער גוטע סברות פארוואס ס'דארף קומען א פייער פון הימל ס'איז נישט געקומען קיין פייער פון הימל וואס האבן זיי געטון ראנג זיי האבן געשחט'ט פון די לינקע זייט פארוואס שחט מען לינקע זייט א חלק פון די רעכטע זייט וואטעווער כווייס פונקטליך וואס די נביאי הבעל האבן געטון ראנג עפעס האבן זיי געטון ראנג זיי האבן געלייגט די בעק טוץ אויף ברוך שמו וואס איז א חילוק כווייס נישט פארוואס די לייט צינדט אן כווייס נישט פאקט איז אזוי אז דאס צינדט אן יענץ צינדט נישט אן נו וואס קען איך טון ממילא קומט אויס לכוזרי א ריזיגע חילוק אז דאס איז דאך די גאנצע מעשה פון די מלך כוזרי דו קענסט וועלן וועלן העלפט נישט וועלן איז נישט גענוג אפשר דארף מען וועלן אבער ס'איז נישט גענוג און האבן גוטע מחשבות העלפט נישט, ס'איז גארנישט, און ווער זאגט אז זיינע מחשבות זענען אמת, די גאנצע סייענס איז נישט מוכרח און אזוי ווייטער. די איינציגסטע זאך וואס ארבעט יא, איז טאטשן און דרוקן די באטענס וואס די אייבערשטער האט געמאכט זאל ארבעטן, דאס ארבעט. יעצט, מ'דארף נישט מעשה, ס'קען, מ'קען עס טאטשן מיט מחשבה, מ'קען עס טאטשן מעשה, פארשטייט זיך ווי אזוי מ'טאטשט עס. ניין, מ'דארף מחשבה אויכעט, אבער בסדר.

ס'איז א פייפ, ס'קומט, עס קומט די וועג, און ממילא דו ווילסט זיין דבוק אין גאט, האסט נישט קיין אנדערע ברירה, נאר גיין אין ארץ ישראל, אין די ריכטיגע צייט, און דעמאלטס וועסטו טון, אזוי איז ער מתאר, איינער וואס איז א חסיד, איינער וואס איז א וואס איז עובד השם, וואס זוכט גאט, דאס איז וואס ער גייט טון, נישט ער גייט לערנען אסאך פיליזאפיע, ווייל דאס העלפט נישט. אפשר איז עס גאנץ גוט, זייער זייער ווישי וואשי מיט די זאכן, באט איטס נאט אימפארטענט, זיכער נישט די אימפארטענט, די אימפארטענט זאך איז צו זיך קאנעקטן צו די ריכטיגע צו די ריכטיגע באטן און טוהן דעם, ממילא וואס טוט א חסיד, ער טוט וואס שטייט אין די תורה, פארשטייט זיך מיט מנהגי חסידות וואטעווער ס'איז, באט למשל איינע פון זיינע גרויסע זאכן, זייער אינטערעסאנט דאס איז זייער חסידיש, און חסידות מיין איך חסידות בעל שם טוב, ער איז זייער קעגן די די און די עולם ווייסט די עולם די היינטיגע עולם מיינט אז אז די. כ'וועל ענדיגן מיט דעם. די היינטיגע עולם מיינט אז די אלע אויפגעקלערטע יונגעלייט וואס ווערן אויפגעקלערט מיינען אז אז יעצט גייט מען מער ענדזשויען לייף. ווייל ס'איז דא די אלע פארקוועטשטע חסידישע אידן וואס האלטן אז מ'דארף פאסטן און מ'דארף עסן ריכטיגע קוגלן און דערווייל די רמב ם האט געזאגט אז ס'איז א גוטע וועלט און מ'דארף נישט אזוי אזוי זאגן די היינטיגע מענטשן און דערווייל איז פונקט פארקערט נישט סתם פונקט פארקערט נאר ממש פונקט פארקערט אז די אמאליגע אמאליגע רמב מיסטן אלע פון זיי זענען זייער פרא זייער פרא התבודדות זייער פרא פרישות, פארוואס? ווייל די שכל זאגט אזוי. דאס הייסט די רמב ם אליינס אין מורה נבוכים, די רמב ם אליינס אויך, די רמב ם אליינס אין מורה נבוכים איז אסאך מער פרא פרישות ווי ער איז אין משנה תורה. דאס הייסט דא איז א סתירה אין רמב ם אליינס, די רמב ם פארשטייט אז פאר די הלכה איז נישט אזוי אבער די פילאזאפיע איז יא אזוי. דאס איז בעצם, אוודאי על פי הלכה איז דא א דרך האמצע, דרך האמצע פאר נארמאלע מענטשן אבער.

יא כ'ווייס ער האלט נישט פון די פון די טישן. יא יא איך פארשטיי על כל פנים, מ'קען מ'קען חולק זיין אבער ס'איז זיכער ס'איז זיכער אז ביי די רמב ם'ס, אקעי לאמיר אין אלעס אזוי אין אלע אנדערע זאכן די רמב ם אליינס איז געווען מער מער מער מער יא יא דאס איז די קאצקע, הכוונה ניין ס'איז נישט אזוי פשוט לאמיר לאמיך זאגן וואס וואס די וואס אזוי די חסידים פון די רמב ם פארשטייען על כל פנים די רמב ם אליינס איז אלעמאל אביסל מער קאמפליקעיטעד ווייל עס איז געווען יא מער פרעמירט אבער יא אבער נישט די זעלבע, נישט, אקעי, רבנים די אלע, לאמיר לאמיך ענדיגן לאמיך ענדיגן, איך גיי גיי ענדיגן פאר דריי מינוט און ווען טענה'ן ווען נאו וועיט, סארי, די די אלע חסידי הרמב ם די אלע פילאזאפן האבן זייער שטארק געווען פרא פרישות, אוודאי האט מען געהאלטן אז די תורה קען נישט מחייב זיין פאר יעדע איינער פרישות, פאר דעם אפשר פארשידענע זאכן אבער אליבא דפילאזאפיע דארף מען זיין ריזיגע פרוש, ווייל דאס איז דיין די פאקט איז אזוי, דו קענסט דען מען קען טראכטן א גאנצן טאג מיט מיטן עסן ס'איז פשוט נישט מעגליך, נישט ווייל זיי האבן עפעס קעגן עסן. נישט אזוי דווקא וועגן דעם, אויך האבן אויך קעגן עסן פאר פילאזאפישע ריזענס, אבער אויך האט א פראקטישע ריזען, זייער שווער אויב די עיקר איז צו טראכטן א גאנצע טאג איז מער ווייניגער, ביי די וועי עס גייען אין אקעדעמיע און אלע גרויסע סייענטיסטן אלע פרושים מער ווייניגער, לפחות פאר די צייט וואס זיי לערנען, די וואך האב איך געלערנט, שוין, כ'וויל נישט אלע לשון הרע'ס, בערטראנד ראסל, ער זאגט אז ער האט געסטאפט צו טון אין פילאזאפיע ווייל ער האט געטראפן צופיל שיינע ווייבער, פאקט. ווייס איך שוין. ביז דעמאלטס דאס איז נישט זייער שווער צו זיין צו ליגן אין חכמה אן זיין א פרוש, דאס איז פרעקטיקלי, א פרוש האט לעוועלס, כ'זאג נישט אז, איך מיין מען רעדט דאך, על כל פנים די איידיע, די איידיע, די איידיע פון פרישות איז געווען זייער א שטארקע איידיע ביי די, ביי די פילאסאפן און זיי האבן געהאלטן אז דער אדם השלם איז מתבודד, ער גייט צום מדבר און כ'ווייס ער לערנט מיט א ספר און דאס איז דאס. און די מקובלים און די כוזרי אויכעט זענען געווען זייער אנטי די איידיע, ווייל פארוואס? ווייל ס'שטייט נישט אין די תורה דאס.

אבער ס'איז נישט אמת, די תורה איז דא, יא מ'דארף א ביסל יראה אויכעט, מ'דארף א ביסל ערנסטקייט, א ביסל פרישות, דאס דאס איז א נוסח דא, וכללו של דבר תורתנו נחל, תורת משה לא העבידה אותנו בפרישות, אך בדרך השווה, ס'סאונד ווי די רמב ם אבער ס'איז זייער אנדערש, מ'דארף גיין גלייך, און למשל די תורה איז דא יראה אהבה שמחה, ותתקרב אל אלהיך בכל אחת מהנה, דאס איז א זייער, אלע חסידישע ספרים היינט ברענגען עס, ואין כניעתך בימי התענית יותר קרובה אל אלהים, משמחתך בימי השבתות והמועדים, דו ביסט נישט נענטער צו גאט ווען דו מיינסט דו ביסט נענטער צו גאט, א נארמאלער מענטש מיינט אז יום כיפור איז ער נענטער צו גאט ווי פורים, און דאס הייבט זיך נישט אן, ביידע זענען רצון השם, ווילאנג מען טוט עס מיט א כוונה, מען מיינט לשם שמים, פארשטייט זיך, און דאס איז די זעלבע זאך, ס'דא אזא וועג פון קומען צו גאט אזא וועג, ווער האט געמאכט די וועג? נישט וואס דיין שכל זאגט, די אייבערשטער האט געזאגט אז פורים, איך ווייס נישט, יום טוב קומט אריין אזא וועג, און ראש השנה קומט אריין אזא וועג, און מען קען אויך נישט אויסדרייען די יוצרות, יא, און א גערער חסיד וואס פורים וויינט ער, יום כיפור לאכט ער, ס'ארבעט אויך נישט. יא וואטעווער. דאס ארבעט נישט רייט ווייל דאס איז פורים די אייבערשטער האט געמאכט די אייבערשטער קומט אזוי מען דארף פאלגן די רולס ווייל דאס איז די איינציגסטע וועג און לויט דעם קומט יא אויס אז מועדים דער כוזרי רעכנט אלעמאל מועדים אלס א חלק פון זיין עיקר דלא כהרמב"ם וואס מועדים איז ביי אים איין פרק אין די גאנצע ס גאנץ רמב"ם רעדט וועגן מועדים אלע כתבי רמב"ם צוזאמען און ביי די כוזרי כמעט יעדע מאל ווען ער רעדט פון וויאזוי די תורה זעט אויס איז מועדים א פארט פון די פארט פון די פיקטשער ווייל לויט דעם איז יא לכאורה איז דאס א גרויסע זאך, אבער איך ווייס נישט, איך מיין אז די, סאו דאס קען יא זיין א זייער א שטארקע מקור פאר די, פאר די מהלך, הגם איך בין נישט זיכער אז די חסידים וועלן קויפן אינגאנצן די מהלך, זיי קויפן עס למחצה אזוי ווי מ'האט געלערנט אין אנדערע פלעצער, אבער דעטס שוין, דעטס ענאף.